שיחת ב' דראש חודש אדר ראשון תשנ"ב. אויב אלעמאל איז דאך די הוראה פון תורתינו הקדושה תורת חיים פותחין בברכה על אחת כמה וכמה אז ס'הייבט זיך אן חודש אדר, וואס די גמרא זאגט אז כשם כשני איז אזוי אויכעט כשנכנס אדר איז מרבין בשמחה,

און ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד כמדובר כמה פעמים, און אויכעט זיך אויכעט דערמאנט אין די פריערדיגע רעדן, אזוי אויכעט וואס מען האט בשעת מען האט שני חדשים מלאים, האט מען אויכעט שישים יום, וואס א ענין פון שישים איז דאך מבטל כל ענינים בלתי רצויים, און נישט נאר אז דאס איז זיי מבטל, נאר ווי דער דין איז, אז זיי ווערן דערנאך נישט נאר מותר באכילה, דאס ווערט אויכעט א מאכל ערב, ווארום מען ווייס אז דאס איז צוגעקומען, און מען האט דערביי געהאט דעם ענין וואס מען האט צוגענומען פון צד שכנגד, און נישט נאר מבטל געווען די התנגדות, נאר אדרבה ס'איז גאר געווארן א סיוע, וואס על דרך זה איז דאך אויכעט כל ענייני העולם,

וואס הייבט זיך גלייך אן ביי התחלת ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, און מען זאגט טאקע דערביי דער דיוק אז בתוכם בתוך כל אחד ואחד מישראל, און נאך מער אז דאס איז דאך כולל אין זיך בתוך כל אחד ואחת וטף מישראל, אבער ס'איז דאך אין ענין יוצא מידי פשוטו, אז דאס מיינט מען בפשטות דער ועשו לי מקדש, דער בית המקדש.

האט מען די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו, מקדש אדני כוננו ידיך, וועט ממילא זיין בפשטות די ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אין דעם בית המקדש השלישי והמשולש, ועוד והוא העיקר תיכף ומיד ממש. אמן!